זאגט די הייליגע משנה, הייבן מיר אן מסכת שבת מיט סייעתא דשמיא, זאגט די הייליגע משנה יציאות השבת, וואס דאס איז די מלאכה פון הוצאה מרשות לרשות, האמירות בשבת איז שתיים, עס קען זיין צוויי פעלער, וואס א מענטש איז זיך מחייב מדאורייתא, מען וועט באלד זען קלארער ווען דער מענטש מאכט א הכנסה, אדער ווען דער מענטש מאכט א הוצאה, שהן ארבע, וואס דאס קען ווערן, עס איז דא נאך צוויי פעלער, וואס דעמאלטס איז דער מענטש נאר מחויב מדרבנן, איז בפנים דאס איז פאר די מענטש וואס שטייט

כסדר, במה מדליקין, כירה, איך הייב דיר אן מיט הלכות וואס זענען נוגע נאך פון ערב שבת, איך טראג דיך אריין צו הלכות וואס זענען נוגע עם חשיכה, איז צריך ביאור פארוואס די תנא הייבט אן מיט די הלכה פון הוצאה, ס'איז נישט די ערשטע מלאכה און ס'איז נישט אויפן סדר פון שבת, אזוי פרעגט תוס', און תוס' ענטפערט צוויי תירוצים, איין תירוץ זאגט תוס' זייער אינטערעסאנט. אז הוצאה חביבה ליה, די תנא האט געהאט א ספעציעלע חביבות פאר די הלכה פון הוצאה, ווייל תוס' רעכנט אויס פארשידענע אינטערעסאנטע הלכות וואס קומט ארויס, ס'דארף זיין א עקירה, ס'דארף זיין הנחה, ס'דארף זיין הוצאה מרשות לרשות, ס'גיימיר זיין א הלכה אז די יד פון א מענטש האט א דין ווי א רשות, ס'גיימיר האבן הלכות פון שניים שעשי, אז ווען צוויי מענטשן טוהן די מלאכה זענען זיי פטור, ממילא אז ס'איז כולל אסאך אינטערעסאנטע הלכות, האט די תנא געפילט פאר אינטערעסאנט אנצוהייבן מיט דעם, תוס' לייגט צו נאך ווערטער נאך א תירוץ אז למעשה אויב די נעקסטע משנה איז לא יצא החייט במחטו וואס דאס איז אלץ א גזירה פון הוצאה דארף איך אלץ הקדמה אנהייבן מיט הוצאה. דאס איז די ערשטע הערה וואס אונז דארף מיר האבן אויף די היינטיגע משנה. די צווייטע הערה וואס אונז דארף מיר האבן איז די תנא דא הייבט אן יציאות השבת שתיים האבן אונז געטייטש וואס מיינט יציאות השבת שתיים אז ס'איז דא צוויי וועגן וויאזוי א מענטש קען עובר זיין אויף די איסור פון הוצאה איינס איז הוצאה וואס מיינט הוצאה אז איך טראג ארויס אויפן רשות הרבים איך האב מיין חפץ אין א רשות היחיד און איך טראג עס ארויס אויפן רשות הרבים האב איך עובר געווען אויף מלאכת הוצאה, וואס די צווייטע איסור דאורייתא איז הכנסה, איך טראג עס אריין. יא, איך האב מיין חפץ אין רשות הרבים, איך טראג עס אריין אין רשות היחיד. איז פארוואס רופסטו הוצאה? יציאות השבת שתיים, הוצאה איז דאך נישט הכנסה. איז רשי באריכות, איז רשי ברענגט פון די גמרא, און די בגמרא מפרש דהכנסה נמי קרי יציאה, זאגט רשי אז אין גאנץ מסכת שבת רופט מען אויך די הכנסה ווען איך ברענג אריין, רוף איך אויך מיט די לשון פון הוצאה, וואס איז די ווארט? ווייל די ווארט איז וואס מיינט הוצאה. הוצאה מיינט נישט איך האב ארויסגעטראגן א זאך אויף די גאס. הוצאה מיינט אז איך האב געהאט א זאך אין איין רשות און איך טראג עס ארויס אין א אנדערע רשות, די טרענזישאן מרשות לרשות, די יציאה פון איין רשות צום צווייטן, דאס מיינט הוצאה. ממילא ווען איך רעד פון הכנסה איז עסענטשעלי האב איך געטון די זעלבע זאך. ס'איז כדאי צו באמערקן אז שפעטער אין די גמרא, דף צדיק ו', גייען מיר נאר האבן א לימוד אויף הוצאה, און די גמרא פרעגט פון ווי ווייס איך הכנסה, רשי ברענגט די פסוק דא פון ויעבירו קול במחנה, אז די אידן האבן ארוי, אז מען האט גע'אסר'ט די אידן ארויסצוטראגן צו מחנה לוויה, וואס די מחנה לוויה איז געווען א רשות הרבים, קומט אויס די איסור וואס איך טרעף אין די תורה איז מרשות היחיד. לרשות הרבים וואס דאס איז הוצאה פון ווי ווייס איך הכנסה? זאגט די גמרא אז הכנסה איז סברה היא אז וואס? מה לי עיולי מה לי אפוקי וואס א חילוק צו איך טראג אריין איך טראג ארויס און עסענשעלי אין יסוד איז עס די זעלבע מלאכה ס'איז די זעלבע קאנסעפט אז כ'האב מעביר געווען מרשות לרשות און הוצאה און הכנסה אנטשולדיגט בלייבט טאקע נאר א תולדה ווייל ס'איז א זאך וואס איך לערן ארויס מיט סברא און מ'עט באלד אויסרעדן נאך פארשידענע נקודות סאו דאס איז על כל פנים וואס פעלט זיך אויס צו פארשטיין די ערשטע פאל פון די משנה אז וואס? אז סגייט זיין צוויי פעלער פאר דער וואס איז עומד בפנים וואס ער גייט זיין מחויב מדאורייתא און צוויי פעלער פאר דער וואס איז עומד בחוץ אז וואס ער גייט זיין מחויב מדאורייתא און די גמרא גייט איינס גייט זיין א הוצאה און איינס גייט זיין א הכנסה און די גמרא גייט שוין אויסשמועסן וואס זענען די די משנה אנטשולדיגט זי גייט אויסשמועסן וואס זענען די תנאים וואס מען דארף נאכקומען כדי איך זאל עובר זיין אויף הוצאה והכנסה מדאורייתא, כיצד? זאגט די הייליגע משנה ווייטער, עני עומד בחוץ בעל הבית בפנים, די משנה וויל עס מאכן סימפל, אנשטאט צו אגאנצע צייט דארפן איבערזאגן, דער וואס שטייט אינעווייניג דער שטייט אינדרויסן, זאגט ער וואס די סדר הדברים, דער עני דער בעגער וואס קומט קלאפן צום טיר ער שטייט אינדרויסן, דער בעל הבית, דער מחותן ער שטייט אינעווענדיג וואס די ערשטע מעשה איז פשט העני את ידו לפנים די ערשטע מעשה וואס די משנה גייט דערציילן איז א מעשה פון הכנסה פשט העני את ידו לפנים דער עני וואס שטייט אינדרויסן קומט צום פענסטער און ער שטעקט אריין זיין הענט אינעווענדיג און אין די הענט האלט ער א בעסקיט וואס ער וויל אז דער בעל הבית זאל אין דעם אריינלייגן זיין ברויט, יא ער דארף דאך עפעס פארדינען דא, איז ונתן לתוך ידו של בעל הבית, ער לייגט דעם ליידיגן בעסקיט אריין אינעם יד פונעם בעל הבית, האט ער דא געטון וואס? ער האט געמאכט עקירה ברשות הרבים, הנחה ברשות היחיד, האט ער עובר געווען אויף מלאכת הכנסה מדאורייתא, יא ווייל ער האט געטון ביידע, ער האט געטון סיי די עקירה סיי די הנחה לתוך ידו של בעל הבית. איז האמער איין פאל פון די שטיים פאר דער וואס איז עומד בחוץ, דאס יא, און דאס איז די הכנסה וואס דער עני קען עובר זיין, א ווען ער לייגט אריין זיין ליידיגן בעסקעט ביד של בעל הבית, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, או שנטל מתוכה ער נעמט דעם ברויט, והוציא, דער בעל הבית. זיצט אינעווענדיג מיט זיין ברויט, און דער עני שטעקט אריין זיין הענט, און ער טראגט ארויס דעם ברויט, איז עני חייב, בעל הבית פטור, האמער דא צוויי פעלער, אין ערשטן פאל האט דער עני געמאכט א הכנסה, ער האט אריינגעטראגן זיין בעסקיט, אין צווייטן פאל האט דער עני געמאכט א הוצאה, ער האט ארויסגעטראגן זיין ברויט, איז עני חייב, דער עני איז חייב ווייל ער האט געטון ביידע, סיי די עקירה און סיי די הנחה בעל הבית פטור, און דער בעל הבית איז פטור ווייל ער האט גארנישט געטון, און ווי רשי שמועסט אויס, איז אין רוב מסכת שבת ווען מ'רעדט פון פטור מיינט עס פטור אבל אסור, אבער דא וואס דער בעל הבית האט בכלל נישט פארטיסיפעיט אין די מלאכה, ער האט גארנישט געטון, סך הכל האט מען ארויסגענומען פון זיין האנט אדער אריינגעלייגט אין זיין האנט, אין אזא פאל איז בעל הבית פטור אבער און מותר לגמרי מצד מלאכת שבת, ס'דא ראשונים וואס זאגן אז ס'וועט זיין א איסור פון לפני עיור לא תתן מכשול, למעשה האט ער ענעיבלד אז דער עני זאל גיין טון די מלאכה, ער גרייט דאך אים צו די ברויט, סאו אפילו ער פאקטיש איז ער זיך נישט משתתף אין די מעשה המלאכה, אין די חפצא פון די מלאכה, אבער ער האט עס ערמעגליכט, און האט עס ערמעגליכט דא ראשונים וואס לערנען אז ס'דא א פראבלעם פון לפני עיור. האמיר געקאווערט די צוויי פעלער מדאורייתא וואס אונז דארף מיר האבן פאר דער וואס איז עומד בחוץ, יעצט גייען מיר צו די צוויי פעלער מדאורייתא וואס אונז דארף מיר האבן פאר דער וואס איז עומד בפנים, פשט בעל הבית את ידו לחוץ און ער טראגט ארויס דעם ברויט, ונתן לתוך ידו של עני, האט ער געמאכט א הוצאה. סיי די עקירה סיי די הנחה האט ער געמאכט הוצאה און ער האט עס אריינגעלייגט ביד עני, אדער א אנדערע מעשה שנטל מתוכה, אדער ער נעמט אריין פונעם ארעמאן זיין בעסקיט, ער נעמט עס ארויס פון זיין האנט, והכניס בעל הבית ער ברענגט אריין זיין בעסקיט אין זיין שטוב איז חייב, האמיר יעצט צוויי פעלער, די ערשטע פאל איז א פאל פון הוצאה ווען ער געבט ארויס זיין ברויט און ער. און די בעל הבית האט געמאכט סיי די עקירה און סיי די הנחה, און די צווייטע פאל איז א פאל פון הכנסה ווען ער טראגט אריין דעם בעסקעט פונעם ארעמאן, בעל הבית חייב ווייל ער האט געטון ביידע חלקים פון די מלאכה געטון סיי די עקירה און סיי די הנחה, והעני פטור און דער ארעמאן איז פטור, און אזוי ווי אונז האמער פריער געזאגט אז ס'איז פטור און מותר ווייל ער האט זיך נישט משתתף געווען אין די מעשה המלאכה פונעם בעל הבית. דא דא א קשיא וואס איך בין זיכער א יעדער איינער טראכט עס און תוס' אלע ראשונים שטעלן זיך דערויף. אז פארוואס דארף איך צוויי מעשה'ס, עסענטשעלי רעד איך פון הוצאה און הכנסה, יא איך רעד ביידע פון די צוויי מלאכות, די מלאכה פון הוצאה און די מלאכה פון הכנסה, פארוואס פארציילסטו מיר עס איבער צוויי מאל, איינמאל פארציילסטו מיר עס איבער אז ס'איז געשען מיטן בעל הבית, און איינמאל פארציילסטו מיר עס איבער ס'איז געשען מיטן עני, ס'איז ביסודו בעיקרו איז עס די זעלבע מעשה און ס'איז א שטיקל מילתא דתמיהא. ווען תוס' ענטפערט די תירוץ לאזט זיך תוס' אריין אין א שטיקל דערהער, וואס א מענטש דארף פארשטיין וואס איז די מעש וואס איז די מעשה המלאכה פון הוצאה און מיט וואס איז עס אנדערש ווי אלע אנדערע מלאכות. וואס מיינט א מלאכה? לא תעשה כל מלאכה ווען די תורה זאגט זאלסט נישט טון קיין מלאכה איז א געווענליכע מלאכה מיינט אז איך בין פועל עפעס איך האב געהאט א רויע פאטעיטא איך האב טרענספארמד די פאטעיטא איך האב געשאפן א נייע מציאות איך האב גענומען די פאטעיטא וואס איז געווען רוי כ'האב עס געמאכט געקאכט. כ'האב געהאט א ליידיגן בלאט, כ'האב געשריבן דערויף, כ'האב עסטעבלישט יעצט א כתיבה, כ'האב יעצט א ווארט דא געשריבן. אלע מלאכות שאפט עפעס, ס'איז פועל עפעס, אינעם חפץ וואס איך טו די מלאכה. די איינציגסטע מלאכה וואס איז גארנישט פועל אין די זאך וואס איך טו די מלאכה איז הוצאה, און איך טראג ארויס א ברויט. דער ברויט איז געווען א ברויט, דעם זעלבן ברויט אין רשות היחיד, ער בלייבט ווייטער א ברויט אין רשות הרבים, ס'איז אלעס די זעלבע ברויט, ס'האט זיך גארנישט געטוישט. נו וואס דען? ס'האט זיך געטוישט ווי דער ברויט איז. דאס אנצוקוקן ווי א מלאכה איז א חידוש. און וועגן דעם רופן עס די ראשונים מלאכה גרועה. ס'איז א שוואכער מלאכה. ס'איז כדאי צוצולייגן, ס'איז דא איין מלאכה וואס געוויסע ראשונים רופן אן א מלאכה גרועה, דאס איז מלאכת צידה, ווייל צידה איז עפעס, ס'איז עפעס א מיטלגארטיגע מלאכה. בעצם ווען איך פאנג דעם הערש. ס'האט זיך אויך גארנישט געטוישט אינעם הערש. נאר וואס דען? ס'האט זיך געטוישט מיין התייחסות צום הערש. דער הערש ביז יעצט איז ער געווען פריי, יעצט איז ער אונטער מיין קאנטראל. סאו ס'איז נישט אזא מלאכה גרועה ווי הוצאה, ווייל מ'קען יא טרעפן עפעס א געוויסע נקודה מצד מיין בעלות, מצד מיין התייחסות צום הערש וואס האט זיך דא געטוישט. כ'האב עסטעבלישט א בעלות אויפן הערש, אבער ס'איז ווייטער נישט קיין שינוי בגוף. פונעם חפץ בגוף פונעם ניצוד בגוף פון דעם וואס ווערט געטוישט, על כל פנים האבן מיר די צוויי מלאכות וואס זענען אביסל אנדערש ווי געווענליך, דאס איז הוצאה און צידה. טענה'ט יעצט תוספות אז די רגע מלאכת הוצאה איז א חידוש, מלאכת הוצאה איז א איז א איז א מלאכה גרועה, ס'איז נישט געווענליכע מלאכות, אין לך בו אלא חידושו, און ווען איך וואלט נאר געהאט איין פסוק. וואלט איך געזאגט אז די פסוק קומט מיך נאר לאזן הערן אויף הוצאה דעני, אז א מענטש שטייט אינדרויסן און ער טראגט עפעס ארויס, און ער טראגט עפעס ארויס פון אינעווענדיג צום רשות הרבים, דאס קומט מיך די פסוק לאזן הערן. זאגט תוס', למעשה האב איך נאך א פסוק, ס'איז דא א פסוק אין עירובין וואס אין דעם לערנט, ס'איז דא צוויי דרשות ווי איך לערן ארויס די איסור פון הוצאה, די רגע איך האב צוויי דרשות נוץ איך עס אויך צו מחדש זיין אויפן בעל הבית. אויף דעם וואס איז עומד בפנים אז ער קען אויך עובר זיין. די רגע איך ארבעט נישט מיט סברות, איך קוק עס אן במידה מסוימת ווי א גזירת הכתוב, ווי די תורה רעדט פון א מענטש וואס שטייט בחוץ אז ער קען נישט עובר זיין, אז ער קען עובר זיין אויף הוצאה, ווער זאגט אויף א מענטש וואס שטייט אינעווענדיג, האב איך צוויי פסוקים, די צוויי פסוקים קומען ארויסלערנען אז די איסור הוצאה איז סיי פאר אן עומד בפנים און סיי פאר אן עומד בחוץ, איינמאל אינעם פסוק איז עס אויסגעשטעלט ווי צוויי באזונדערע איסורים, פילט דער תנא פאר וויכטיג עס אויך אוועקצושטעלן אויף אזא וועג אז ס'איז דא אן איסור, א חידוש איסור פארן בפנים און א חידוש איסור פארן בחוץ, דאס איז אין קורצן תוספות תירוץ. ווי אונז האלט מיר יעצט אין די משנה, ווייסן אונז שוין זייער גוט די דאורייתא'ס, די דאורייתא פון איז די הוצאה והכנסה פארן בפנים, ווען ער טוט סיי די עקירה, סיי די עקירה און סיי די הנחה, און אונז האמיר אים רופן דעם בעל הבית, און די דאורייתא פארן עומד בחוץ, וואס דאס איז דער עני ווען ער טוט, די הוצאה און די הכנסה. אונזער קאונט, אונז דארף מען דא אנקומען צו א קאונט פון עיט, יא? שתיים שהן ארבע פארן בפנים און שתיים שהן ארבע פארן בחוץ. אונז האבן שוין א קאונט פון פיר. אונז ווייסט מען שוין צוויי דאורייתא'ס, הוצאה והכנסה פארן עני, הוצאה והכנסה פארן בעל הבית, אונז האלט מען ביי פיר. אונז דארף מען יעצט שאפן נאך פיר. דאס איז די המשך פון די. ווייטערדיגע משנה. זאגט די הייליגע משנה, פשט העני את ידו לפנים, דער עני וואס שטייט אינדרויסן האט אריינגעשטעקט זיין הענט אינעווענדיג, און דאס ווייסן מיר דאך שוין, ווען דער עני לייגט אריין א הענט אינעווענדיג קומט עס מיט א בעסקיט, ונטל בעל הבית מתוכה, און דער בעל הבית נעמט יעצט ארויס דעם בעסקיט. קומט אויס אז דער עני האט געמאכט עקירה של, העלפטס מיך ארויס, כ'האב דא א טשיטינג צעטל, עקירה של הכנסה, יא? ער האט אריינגעשטעקט דעם בעסקיט, האט ער געמאכט עקירה של הכנסה, דער עני, און דער בעל הבית מאכט די הנחה ווען ער נעמט עס ארויס פון זיין האנט, או שנתן לתוכה, אדער ער שטעקט אריין זיינע ליידיגע הענט, און דער בעל הבית לייגט אריין דערין א ברויט, האט דער בעל הבית געמאכט אן עקירה, און יעצט פארט ער ארויס מאכט דער עני די הנחה איז שניהם פטורין, סאו וואס אונז האמער דא, די ערשטע פאל רעדט ווען די עני האט געמאכט די עקירה, עקירה של הכנסה די עני, די צווייטע פאל רעדט פון עקירה של הוצאה די בעל הבית, און לאמיר געדענקן א כלל, אונז וועמיר עס באלד ערקלערן, אז די משנה רעכנט נאר עקירות, די ביידע מעשה'ס האבן ביי, יא, ס'דא דא א פארטנער אין קריים, יעדע מעשה קומט דאך מיט אן עקירה און הנחה, פאר אונזער קאונט. פון אכט רעכנט מען נאר די עקירות אונז וועמיר באלד מסביר זיין פארוואס. סאו נאכאמאל, פשט העני את ידו לפנים איז האב איך יעצט איין פאל וואס די עני האט געמאכט א עקירה של הכנסה און די נעקסטע פאל האמער או שנתן לתוכה והוציא אדער די באלעבאס לייגט אריין א ברויט און דער עני טראגט עס ארויס האמער יעצט א עקירה פונעם בעל הבית. סאו ס'איז זייער אינטערעסאנט. ווייל אונז האמיר יעצט אין איין פאל אין די משנה וואס ער געבט איין עקירה פארן עני און איין עקירה פארן בעל הבית, אנדערש ווי פריער וואס ווען מען האט גערעדט פונעם עני האט מען גערעדט פונעם עני, און ווען מען האט גערעדט פון בעל הבית האט מען גערעדט פון בעל הבית, סאו די פאל פון די משנה דארף מען צעטיילן ווען ס'קומט צו אונזער קאונט, אז אונז האמיר שוין עקירה פארן עני, עקירה של הכנסה, און עקירה של הוצאה. פארן בעל הבית. יעצט גיימיר צום נעקסטן פאל. לייזער, אויב ס'שטימט נישט זאג מיר און איך וועל איבערשמועסן נאכאמאל. פשט בעל הבית את ידו לחוץ. דא האט מען, הייבט מען יעצט אן פארקערט. דער בעל הבית ער טראגט, שטעקט ארויס זיין הענט. און אינעם בעל הבית'ס האנט ליגט א ברויט. האט ער געמאכט אן עקירה של הוצאה. ונוט לעני מתוכה דער בעל הבית, דער עני, ונטל העני מתוכה, דער עני נעמט ארויס דעם ברויט. מאכט ער די הנחה, האמער יעצט עקירה של הוצאה פארן בעל הבית, יא? טראגט ער ארויס זיין ברויט, או שנתן לתוכה, אדער דער עני, או שנתן לתוכה, אדער. אוי די בעל הבית לייגט אריין, שטעקט ארויס זיין ליידיגע הענט אינדרויסן, און די עני לייגט אריין זיין בעסקיט, האט די עני געמאכט עקירה של הכנסה. איז שניהם פטורין, הגם די עני געמאכט א עקירה איז ער פטור. יעצט דארף מען אויסשמועסן די גרויסע עלעפאנט אין צימער, אז אונז האמיר דא, פאר אונזער קאונט האמיר גענומען צוויי עקירות פארן עני, צוויי עקירות פארן הכנסה, אונז פארשטיימער זייער גוט די שתיים שהן ארבע, דער עני האט יעצט צוויי וואס ער איז פטור, און דער און דער בעל הבית האט יעצט צוויי וואס ער איז פטור, אבער אונז האמיר נאר גענוצט די עקירות, פארוואס? דו ווילסט דאך זאגן, דו רעדסט דאך פון איסורי דרבנן, רעכן אויס צוועלף, אין יעדע פאל איז דאך אויך געווען א הנחה, און די הנחה איז דאך אויך אן איסור דרבנן, זאג שתיים שהן מאך עס מער, אז יעדער איינער זאל האבן מער. אויף דעם זאגט רש"י ברענגט א תירוץ פון די גמרא, וואס די גמרא זאגט שפעטער אז. די משנה רעכנט נאר אויס אזאלכע מלאכות וואס איז פטורי דאתי לידי חיוב. ווען א מענטש מאכט אן עקירה, אויב איז ער ממשיך און ער גייט מאכן א הנחה, קען ער אנקומען לידי חיוב. יא, ער קען אנקומען לידי חיוב חטאת, אדער אויב ס'איז במזיד קען ער אנקומען צו אלע אנדערע חיובים. וואס טוט זיך ווען א מענטש האלט ביי די הנחה? ער קען שוין, ווען ער מאכט די הנחה, ער קען שוין גארנישט טון. די עקירה איז געשען דורך א צווייטן. אזא סארט פטורי דלא אתי לידי חיוב, וואס קען קיינמאל נישט אנקומען לידי חיוב, אז מען זאל ממש אנקומען לידי חיוב חטאת, אזא סארט איסור, הגם ס'איז אסור, אזא סארט איסור האבן חז"ל נישט אריינגעלייגט אינעם חשבון, וועגן דעם רעכן איך נאר עקירות, און נישט הנחות, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, בסייעתא דשמיא.